לזכות צמח דוד בן קרן ברכה לבנה שיחיה ליום ההולדת שלו עשרה בטבת.
בית חלקים משיחת עשרה בטבת תשמ"ב.
וואס דער מאורע זה דסמך מלך בבל אל ירושלים, וואס די הוראה אין דרכי התשובה בזה איז אז ירושלים וואס ענינה דאך געווען דער ענין פון יראת שלם, ווי תוס' ברענגט אראפ פון מדרש שלימות היראה, און ווי אויך איז געווען בפשטות אז די עליה אין ירושלים האט געבראכט צו הוספה אין יראה ביז צו שלימות אין יראת השם, זאל ניט צולאזן אפילו דער סמך מלך בבל על ירושלים. נאך איידער ער רירט אן די חומת ירושלים אדער וואס געפינט זיך אין ירושלים עצמה, איז אט דאס גופא וואס מען לאזט גויאישקייט רחמנא ליצלן ארומרינגלען ירושלים און אין אן אופן פון סמך אז דער יצר וויל גאר איינרעדן אז דאס איז א ענין שבסמיכות, ס'גאר ניט אזוי ווייט, דאס איז מער גאר נאנט, אויכעט. דארף מען וויסן זיין אז דאס איז ווי כהמשך הכתוב אז ירושלים האט דערפון מצור ומצור ומצוק, און ווי ס'איז דערנאך אויב רחמנא ליצלן מ'איז דאס ניט מתקן איז אטא דעמאלט קומט קאן קומען רחמנא ליצלן דער המשך פון המאורעות וואס זיינען געווען נאך סמך מלך בבל,

וואס בפשטות על אחת כמה וכמה ברוחניות העניינים איז דאס געווען א המשך דערפון וואס מ'האט צוגעלאזט דער סמך מלך בבל על ירושלים, מ'מאכט שוואכער די מחיצה און מ'לאזט צו אז מלך בבל זאל זיין נאנט צו ירושלים בסמיכות, איז אנטקעגן דערויף דארף מען שוין מלחמה האבן. און אין דערויף דארף באשטיין די תשובה ובפשטות די הוראה אין עבודת השם בפשטות וואס זי בשווה צו פון ראשיכם שבטיכם ביז חוטב עציך ושואב מימיך אז מען דארף וויסן זיין אז צווישן וועלט וואס דארט איז דאך די עניינים אין אן אופן פון בבל מען קלייבט זיך ניט פארנאנדער עס איז ניט גענוג קלאר וואס איז קדושה און וואס איז רשות און וואס איז דבר האסור, מען דארף אנקומען צו תורה אור כדי זיך פאנאנדערקלייבן אין דעם, איז אט צווישן בבל און ירושלים די בירות פון ארץ ישראל כולו, דארף מען וויסן זיין אז ס'איז גארנישט שייכות קיין סמיכות בדבר, אז דאס איז להבדיל בין הקדש ובין החול, וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיט להבדיל בין החשך ובין בין החשך ובין האור, וואס דאס אויכעט פארבונדן מיט להבדיל בין ישראל לעמים, צווישן בבל און ישראל, וואס ישראל איז זיך געקומען שחוברה לה יחדיו, איז זיך אין גאנץ ארץ ישראל נתחלקה לשבטים,

פון דרכי התשובה הי פארבונדן מיט עשרה בטבת במיוחד, אז מען זאל נישט צולאזן און מבטל זיין אויב ס'איז שוין געווען חס ושלום דער ענין אז מען מאכט א סמיכות צווישן בבל און ירושלים, אף אף על פי וואס דאס איז מלך בבל און ער האט א שר למעלה און האט זיך די אלע עילויים וואס מלכותא דארעא, כעין מלכותא דרקיע דארף מען געדענקען אז דאס איז בבל און דאס איז ירושלים, און מען טאר מלכתחילה נישט צולאזן קיין סמיכות, וואס דאס איז אויכעט בפשטות כאמור די הוראה וואס איז נוגע יעדערן מקטן ועד גדול, אז מען זאל וויסן זיין אז אף על פי וואס מען געפינט זיך אין בבל, בפשטות מען געפינט זיך אין גלות,

די ענינים פון בבל, די עניני העולם, אבער בעצם איז אויכעט דעמאלטס ווען ער האט מיט זיי צוטון איז ער בריחוק מקום מהם, בריחוק מקום ברוחניות, ווארום ער טוט עס בלא לב ולב, מער ניט בענין אז דאס איז מעשה ידיו אשר תעשה, מיט זיין כח העשייה. אבער זיין חכמה און זיין שכל און דער חב"ד און די מידות שבלב, זיין לב ולב, ליגן ביי אים אין עניינים פון ארץ ישראל און פון ירושלים, און צווישן דערויף איז ניטא קיין סמיכות און שייכות. וואס דאס באווארנט אז ניט נאר אז וועלט האט אויף אים ניט קיין השפעה, נאר אדרבה, ער מאכט פון דער וועלט א דירה לו יתברך בתחתונים, אז ער איז פורץ די מחיצה און די הבדלה וואס צווישן ירושלים און בבל ער דאס אבער פורץ אין בטבע אין אן אופן אז אויך דארט איז עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות דורך דער הקדמה און צוזאמען מיט עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל